מילמאן אבער האט פארריכט זיין מערכה ביים עולם דערמיט וואס ער האט געגעבן איבערן פראגראם דאס ליד פון דעם פרייליכן חסיד'ל. די אפלאדיסמענטן נאך דעם ליד איז שוין געווען ענליך אויף אן אוואציע. לילי וואס האט אויך דא געהאט אפאר טאקטן אליין אויף דער פיאנא האט זיך אויך געמוזט נייגן. נאכן קאנצערט און מיטינג האט זיך לילי דערפילט ווי ניי געבארן. דאָ האָט זי דערקענט איר שטאַם, דאָ האָט זי דערזען פֿאַר זיך אַ נײַע וועלט. און גייענדיק מיט מילמאַנען, וועלכער האָט זי באַגלייט אַהיים, האָט זי שוין ווי אַ חבֿרטע געזאָגט, מיסטער מילמאַן, איך וואָלט זייער געוואָלט קענען ייִדיש. איר וועט קענען, טײַבעלע, איר וועט קענען, האָט מילמאַן זי געטרייסט מיט אַ שמייכל. געקומען אַהיים, האָט לילי דערציילט דער מוטער, וואָס האָט אַ אומגעדולדיקע געוואַרט אויפֿן רעזולטאַט פֿון דעם ערשטן אויפֿטריט אירן. זייער שיין געווען מא. זייער שיין, און אלץ אין אידיש. און ארויפווארפנדיג א פינף דאלארדיג פאפירל וואס מיסטער מילמאן האט איר אין וועג איבערגעגעבן ווי האנאראר פאר איר באגלייטונג אויף דער פיאנא, האט זי א לוסטיגע געזונגען. מיסטער מילמאן האט מיר צוגעזאגט אפט אזוינע קאנצערטן. די מוטער האט צוגענומען די פינף דאלאר, געוואלט א זיפץ טאן, אבער אנשטאט דעם האט זי לילין ארומגענומען און זי שטארק געקושט. גאלדעס פריינד. דער נייער פלאץ וואו גאלדע האט געארבעט איז געווען ניט באזונדער גרויס, אבער דערפאר אינטערעסאנט. די דרייסיג ארבעטער מיידלעך וואס דער שאפ האט פארמאגט זענען אין פארלויף פון די ערשטע עטליכע טעג געווארן איר נאענט, מיט עטליכע האט זי זיך אפילו באפריינדעט, איבערהויפט מיט די צוויי וואס האבן געארבעט מיט איר ביי איין טישל. דאס זענען געווען צוויי אמעריקאניזירטע אידישע מיידלעך וואס האבן גערעדט א גוטן ענגליש און א שלעכטן אידיש.

זי פלעגט אויף א פראגע ענטפערן גאר אנדערש ווי זי וואלט געוואלט, בלויז דערפאר וואס זי האט ניט געוואוסט ווי אזוי מען רעדט ארויס ריכטיג א געוויס ווארט. עס איז ביי איר רעכט געווען אמאל אנגעבן איר וואוינונג אין אן אנדער גאס, בלויז דערפאר וואס די גאס וואו זי האט געוואוינט איז איר געווען שווער ארויסצוזאגן מיטן ריכטיגן אקצענט. איבערהויפט האט זי אויף אסאך פראגעס אין נייעם שאפ געענטפערט, ניט ווי עס איז געווען, נאר ווי עס האט זיך ביי איר סתם ארויסגערעדט, אמאל צוליב דער שפראך, אמאל צוליב צעטומלטקייט, און אמאל גלאט אזוי, נישט אראפצופאלן פאר די אמעריקאניזירטע מיידלעך. שפעטער אביסל פלעגט עס זי פארדריסן. גאלדע איז פון דער נאטור נישט געווען קיין ליגנערין,

איינע פון די צוויי נאענטע מיידלעך וואס האבן געארבעט מיט איר ביי איין טישל האט זי מיט א שמייכל א פרעג געטאן, און דו גאלדע האסט נישט קיין פריינד? איז זי געבליבן צעטומלט, און ניט באטראכטנדיג זיך האט זי מיט א זיכערן טאן געענטפערט שור איך האב! און איז גלייך רויט געווארן. די חבר'טעס ביים טישל זענען געווארן נייגעריג וואס פאר א סארט פריינד א גרינע מיידל קען האבן, און זיי האבן זיך גענומען אויספארשן זי. שוין לאנג? האט איינע געפרעגט. דריי מאנאט האט גאלדע געענטפערט און איז נאך רויטער געווארן. איז די אנדערע חבר'טע שוין מער נייגעריג און האט געוואלט וויסן זיין פאך. עס איז באמת געווען טשיקאווע צו וויסן וואס פאר א סארט פריינד אזא גרינע כאטש חנעוודיגע מיידל קען אריינקריגן, און זי האט גאלדין געפרעגט, וואס פאר אן ארבעט האט דיין פריינד? אַן אַרבעט? איז גאָלדע װי צעמישט געװאָרן און ניט געפֿינענדיק גלײַך קײן פּאַסיקע אַרבעט פֿאַר איר אױסגעטראַכטן חתן, האָט זי װי שיר װײנענדיק אױסגעברומט, מײַן פֿרײַנד איז נישט קײן אַרבעטער! האָבן זיך בײדע אָנגעכאַפּט און אָנגעקוקט פֿאַרװוּנדערט אײנע די אַנדערע, און נאָכדעם גאָלדן, און אײנע האָט איבערגעפֿרעגט. אַזױ? ניט קײן אַרבעטער? אַ ביזנעסמען? נײן, ניט קײן ביזנעסמען, האָט גאָלדע געשטאַמלט און אױף איר שטערן האָט אַרױסגעשלאָגן אַ שװײס. וואָס דען? האָבן ביידע מיידלעך זי געצויגן פֿאַר דער צונג. און אַזוי ווי גאָלדע האָט נעכטן געלייענט אין אַ צייטונג אַ מאָדנע מעשה וועגן אַ סעילסמען, אַזוי אַז דאָס וואָרט איז איר פֿעסט אין קאָפּ געבליבן, האָט זי גלייך אַרויסגערעדט, ער איז אַ סעילסמען! אָ, סעילסמען! האָט איינע ווי מיט קינאה אויסגערופֿן, און די צווייטע חבֿרטע האָט זיך נאָך מער צעהיצט און ווי צוגעזונגען, אַ סעילסמען! פֿײַן! פֿײַן! אבער דער דאזיגער ליגן האט גאלדען פארשאפט אומרואיגע טעג און שלאפלאזע שאען ביינאכט. אין עטליכע טעג ארום האבן שוין אלע מיידלעך פון קליינעם שאפ געוואוסט אז גאלדע'ס פריינד איז א סעילסמען, און יעדערע איז געווען טשיקאווע צו וויסן וויפיל ער באקומט געהאלט און וואוהין ער נעמט זי אויס. אויף די אלע פראגעס איז גאלדען געווען ניט באזונדער לייכט צו ענטפערן. געהאלט האט זי איר פריינד באשטימט צוואַנציק דאלער א וואך,

האט גאלדע דאס געמוזט אפלייגן אויף א גאנץ יאר, האט איר איינע געגעבן אן עצה אז זי זאל אזוי לאנג ניט פארציען, ווייל ניט אלע סעילס-לייט זיינען רעאיעלע מענטשן. דא האט זיך גאלדע געמוזט איינשטעלן פאר איר סעילסמאן, אז ער איז ניט גלייך צו אנדערע פון זיין סארט, זי ווייס אויך אז עס זיינען דא סעילס-לייט וואס זיינען גרויסע שארלאטאנעס און פארפירן בלויז מיידלעך. מיט אירן אבער איז זי זיכער, אזא ווי איר סעילסמאן איז ניטא אויף דער גאנצער וועלט נאך איינער. און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א מעשה מיט צירונג, האט דיר דער סעילסמאן שוין געקויפט מתנות, האט מען זי אפאר טעג ארום געפרעגט, די פראגע איז שוין געווען גאר אן אומגעריכטע, און גאלדען האט שוין ניט געלונגען לייכט דערויף צו ענטפערן, זי האט א שטאמעל געטאן אז קיין וויכטיגע מתנות האט זי נאך דערווייל פון אים ניט, אבער ער וועט איר קויפן די שענסטע צירונג. וואס ווייטער זענען די מיידלעך צודרינגליכער געווארן, אנדערע האבן געוואלט זען איר פריינד, פארוואס זאלסטו טאקע גאלדעלע ניט באקענען אונז מיט דיין פריינד האט שוין א צווייטע ווי א שטורך געטאן פאריכטנדיג די פריזור מיט די שיינע הענט און אסאך מיידלעך האבן זיך א נעם געטאן צו גאלדען באקען אונז מיט אים. אלרייט האט גאלדע א פארשעמטע געזאגט אויב איר ווילט אזוי שטארק פארוואס ניט ער וועט זיין זייער צופרידן און עטליכע טעג נאכאנאנד האט גאלדי געטראכט ווי אזוי ארויסצופלאנטערן זיך פון איר סעילסמאן וואס זי האט אזוי אומשולדיג און אן שום כוונות אים פאר א חתן געמאכט. דער אויסגעטראכטער סעילסמאן איז איר געשטאנען פאר די אויגן, א שיינער, אן אויסגעפוצטער, און האט איר פריינדליך צוגעשמייכלט. זי האט זיך געשעמט פאר זיך און פארן דאזיגן יונגן מאן וועלכער האט פאר איר שוין עקזיסטירט.

און גאלדי האט טאקע געדאנקט גאט. פטור געווארן פון סעילסמאן, זי קען צוריק ארבעטן אין שאפ, די מיידלעך זענען אלע אזעלכע גוטע און פריינטליכע, ביז מען געפינט א רעכטן שאפ איז דאך אזוי שווער. די צווייטע מוטער רחל. אין די וואכיגע טעג איז רחל געווען פארנומען מיט דער שטוב, מיט די קלענערע קינדער און מיט דער באלעבאטישקייט.

דער קאָפּ איז איר געװען פֿאַרנומען מיט אַלערלײ אַרבעטן, װאָס זי האָט צו טאָן, און די װערטער האָבן זיך געשאָטן פֿון מױל, װי עמעצער, ניט זי אַלײן, װאָלט מיט עפּעס אַ הענטל ערגעץ באַװעגט. דערפֿאַר אָבער שבת איז רחל געװאָרן אַן אַנדערע. אַראָפּגעװאָרפֿן די װאָכיקע קלײדער, אָנגעטאָן אין איר אײנפֿאַך אָבער רײן שבת-קלײד, אױפֿן אױסגעװאַשענעם קאָפּ אָנגעטאָן די װײַסע טוך ביז איבערן שטערן,

איר טאַטע האָט זײ נאָכגעיאָגט און איר מאַן יעקבֿ האָט אים שטרענג געזאָגט, שװער לעבן, איך קען ניט װאױנען בײַ אײַך אין דאָרף צװישן גױים, לאָזט מיך מיט מײַן װײַב רחל לעבן צװישן ייִדן. און דער טאַטע אירער האָט ענדלעך צוגעשטימט, האָט זײ געגעבן מתּנות און זײ האָבן זיך באַזעצט אין אַ ייִדיש שטעטל. אויך מיט קינדער האט די ערשטע צייט פאסירט מיט איר ווי מיט דער מוטער רחל. עס איז אוועק א פאר יאר און זי האט קיין קינד ניט געבארן. זי האט זיך געשראקן טאמער וועט יעקב בייז ווערן און וועט איר לויטן אידישן דין אין צען יאר ארום געבן א גט. אבער גאט האט איר געבעט צוגעהערט און זי האט אין דריי יאר ארום נאך דער חתונה געבארן א קינד. נאָכדעם, אין צוויי יאָר אַרום אַ צווייטנס, ביז וואַנען זי האָט פֿאַרמאָגט פֿיר קינדערלעך. און אָט-אָט וועט זי געבוירן אַ פֿינפֿט. דאָס וועט שוין זײַן דאָס לעצטע קינד. און בײַ דעם דאָזיקן געדאַנק ציטערט זי אויף. די מוטער רחל איז בײַם לעצטן קינד געשטאָרבן, און עס באַפֿאַלט זי אַ שרעק.

און ניט באַמערקנדיק רחלס שרעק, האָט ער זיך אויפֿגעשטעלט, מע דאַרף גיין אין בית-מדרש הערן עפּעס נײַס, מע זאָגט, אַז די צײַטונגען שרײַבן וועגן מלחמה. אין עטלעכע טעג אַרום איז רחל געלעגן געוואָרן. זי האָט מיט ליבשאַפֿט געטוליעט צו זיך דאָס נײַ-געבאָרענע קינד, אַ ייִנגעלע, און האָט עס נאָך פֿאַרן ברית שוין גערופֿן, בנימינדל מײַנס. זי האָט געפֿילט, ווי זי וואָלט זיך געראַטעוועט פֿון אַ זיכערן טויט. און כאָטש דאָס קינד וועט טאַקע הייסן בנימין,

איך, דיין מאן יעקב, זאגט יעקב שטיל מיט א געבראכענער שטים, רחל, מיר מוזן גיין, דער שונא איז אין שטאט, גאט זאל זיך דערבארעמען. רחל האט געריבן די אויגן און געקענט באגרייפן. געדאכט האט זיך איר, א, דאס מיינט איר יעקב דעם שונא עשוו'ן. זי האט ליב געשמייכלט און געענטפערט, דאנקען גאט, איך ליג אין דער ווארעם.

זי האָט געװאָרפֿן אַ פֿרײַנדלעכן דאַנקבאַרן בליק צום בױם, האָט אַ זיפֿץ געטאָן, און איר נשמה איז אַרױס. דער רבֿ, װאָס איז מיט דער עדה געגאַנגען, האָט געמאַכט אַ הספּד און געזאָגט, זי האָט אַ גרױסע זכיה, זי איז געשטאָרבן אין מיטן װעג, װי די מוטער רחל, מיר װעלן זי דאָ באַגראָבן. די גאַנצע עדה ייִדן האָט דערפֿילט די גרױסקײט פֿון דער שעה. עס האט אויף אלע א וויי געטאן דער גייסט פון די אלטע צייטן פון די אבות. קיינער האט די הייליגקייט ניט געשטערט מיט קיין טרער. אפילו דער הימל האט איינגעהאלטן זיינע טרערן ווען מען האט פאר רחלען געגראבן דעם קבר. די זון האט ארויסגעקוקט. זי האט באלויכטן דעם קבר פון דער צווייטער מוטער רחל. און די עדה אידן האבן זיך געלאזט אין וועג מיט זיכערע און פעסטע טריט. זיי האבן א צווייטע מוטער רחל.

דאָס פֿאָלק פֿלעגט ניט שטענדיק הערן דעם נבֿיס װערטער. אַ גאַנצן טאָג האָט עס געאַרבעט אין די פֿעלדער, אין די געדיכטע װעלדער אָדער בײַ די גרױסע און רײַכע האַרן. אױך האָט דאָס פֿאָלק ניט אַלע מאָל פֿאַרשטאַנען װאָס דער נבֿיא רעדט. דער גרעסטער טײל פֿאָלק פֿלעגט אין אַ פֿרײַער מינוט אַװעקגײן אין שענק אַרײַן אױסטרינקען אַ גלעזל בראָנפֿן,

אבער בייזער פאר אלע איז אויפן נביא געווען איינער א גרויסער האר. דעם דאזיגן האר האט זיך שטענדיג געדוכט אז דער גאנצער מוסר וואס דער נביא זאגט איז אנגעמאסטן פונקט פאר אים, ווייל יעדע זינד וואס דער נביא האט אויסגערעכנט איז אויף זיין נשמה געלעגן. און דער האר האט זיך געפילט שרעקליך באליידיגט, און עס זענען אים ניט איינגעגאנגען אלע זיינע תענוגים.

האט ער זיך איינמאל באטראכט און זיך געווענדט צו א גרויסן חכם אין לאנד און האט אים צוגעזאגט אסאך אוצרות מיט גאלד ער זאל אים זען אן עצה געבן וואס פאר א נקמה ער זאל נעמען אין נביא. איך בין אויף אים אזוי בייז, אזוי בייז, אזוי בייז, האט ער זיך געקלאגט פארן חכם. גיב אן עצה, וואס זאל איך אים אפטון? ווי מיינסטו גרויסער חכם,

דאָ האָט שױן דער האַר פֿאַר צאָרן געקריצט מיט די צײן און, דריקנדיק די פֿױסטן, אױסגעשריִען, קלער עפּעס פֿאָרט אױס אַ נקמה! איך מוז זיך אין אים נוקם זײַן! איך קען ניט רוען! ער איז מײַן גרעסטער שׂונא! דער חכם האָט רואיק געשמײכלט און געענטפֿערט, באַרויִק זיך, גרױסער האַר, איך האָב אַן עצה, װי אַזױ דו זאָלסט זיך אין אים נוקם זײַן, אַז ער זאָל פֿילן שטאַרק און טיף די נקמה.

דער קליינער מענטש מיטן גרויסן קאָפּ. אַ מײַסעלע. אַ מאָל איז געווען, און הײַנט לעבט ער נאָך אויך, אַ מענטש. ער איז געווען זייער אַ קליינינקער, הענטעלעך קורצינקע, פיסעלעך דאַרינקע, אַ הערצעלע ווי אַן אַרבעס, דערפֿאַר אָבער אַ קאָפּ

ער האט אפילו קיין להבדיל ניט געזאגט, און קיינער האט אים ניט געענטפערט אז ניין. ווייל דאס קליינע מענטשעלע מיטן גרויסן קאפ האט געהאט זייער א גרויסע צונג און האט געקענט א סך רעדן, א סך רעדן. און דערצו האט דאס קליינע מענטשעלע מיטן הערצעלע ווי אן ארבעס די גרעיס געקענט ציילן ביז ביליאנען. און ער האט אלץ אויסגעציילט. איין מאָל האָט ער זיך אַוועקגעשטעלט אויף אַ הויכן פּלאַץ, כּדי די מענטשן, וועלכע ער האָט קינדער גערופֿן, זאָלן אים זען, און האָט געזאָגט, ווייסט איר, קינדער, וויפֿל שטערן אויפֿן הימל איז דאָ? אַלע האָבן געשוויגן, קיינער האָט ניט געוווּסט. און דאָס קליינע מענטשעלע האָט גלייך אַרויסגענומען אַ בלוי גלעזעלע פֿון אַ קעשענע, צוגעשטעלט צו די אייגעלעך די קליינינקע און גערופֿן,

דער גרויסער חכם. זענען אסאך מענטשן געקומען צו אים פרעגן שאלות, איינער האט געפרעגט, וואס איז אזוינס ליבע? ליבע, האט דאס קליינע מענטשעלע חוזק געמאכט, ליבע איז שמיבע, גארנישט מיט גארנישט, איך האב קיינמאל נישט ליב געהאט, מיין גרויסער קאפ דענקט אז ליבע האבן קינדער און ווייבער אויסגעטראכט.

גלויבן איז שמויבן! האט דאס קליינע מענטשעלע מיטן גרויסן קאפ חוזק געמאכט. גלויבן איז גארנישט מיט גארנישט! איך האב קיינמאל נישט געגלויבט! איך דענק! און דער גלייביגער איז אוועק און האט זיך געקויפט א צענדליג ביכלעך און זיך געלערנט ווי ניט צו גלייבן. א דריטער איז געקומען און האט געפרעגט, זאג מיר גרויסער קאפ, וואס איז אזוינס מיטלייד? מיטלייד איז שמיטלייד! האָט דער גרויסער קאָפּ חוזק געמאַכט. דער קאָפּ ווייסט נישט פֿון מיטלייד. דער קאָפּ דענקט לאָגיש. און דער מענטש איז געווען אַ ווייכהאַרציקער. אָבער ער איז אַוועק און גענומען לאָגיש דענקען. און האָט אַרויסגעוואָרפֿן אין דער זעלבער נאַכט זײַן אַלטן טאַטן אויף דער גאַס.

עס איז געווען א צער אויף זיי צו קוקן, אבער זיי האבן ניט געוואוסט וואס איז אזוינס צער. איז אין יענעם דור געבוירן געווארן ביי איינעם א זון, האט מען באמערקט אז דאס קינד איז א קאליקע. עס האט געהאט א קליינעם קאפ מיט א גרויס גרויס הארץ.